פון דעסטוועגן זענען יידן געבליבן יידן. אגב, האט דער המון העם עס געטון נישט בלויז מיט יידן, נאר אויך מיט חכמי אומות העולם, וועמען זיי האבן פיינט פאר זייער תורה און חכמה. רבי סוקראטעס'ן האט מען געגעבן אויסטרינקען א בעכער מיט סם. רבי גאלילעי'ן האט מען געפירט צום שייטער-הויפן. אבער געבליבן איז נישט דער המון העם, נאר די רבי סוקראטעס'ס און די רבי עקיבא'ס און די רבי גאלילעי'ס, ווייל גייסט קען מען נישט אומברענגען ווי די גאטהייט רבי קארנאווסקי. דוד קארנאווסקי קען נישט אויסהערן אזוי רואיג דעם אלטן'ס רייד, און ער וויל עפעס אנווענדן קעגן זיי, ר' אפרים לאזט אים נישט קומען צום ווארט, זייט מוחל רבי קארנאווסקי, גייט ארויף אויף דער לייטער און נעמט מיר אראפ די כתבים מיינע וואס ליגן אויף דער איבערשטער פאליצע זאגט ער שמייכלנדיג, כ'וואלט אייך נישט מטריח געווען, נאר איך קען מער נישט קריכן אויף דער לייטער רבי קארנאווסקי, דוד קאַרנאָװסקי קריכט אַרױף אױף דער לײטער און ברענגט אַראָפּ רבי אפֿרײמען בײדע שװערע כּתבֿ-ידן זײַנע, דעם העברעיִשן פֿאַר ייִדן און דעם דײַטשישן פֿאַר די אומות-העולם. רבי אפֿרים װישט אָפּ מיט די ציטערדיקע הענט דאָס שפּינװעב, װאָס שלעפּט זיך נאָך נאָך זײ, און ער נעמט לײענען פֿאַרן גאַסט די לעצטע חידושים אין זײ.

דוד קארנאווסקי, כאטש דער קאפ איז אים נישט צו חידושים, הערט פון דעסטוועגן אויס דעם אלטן אין זיין גרויסן דרך ארץ צו אים. זשאנעטי קען דעם פאטער'ס מעשים נישט אויסהאלטן מער. פאטער, וועסט אויסגיסן דעם טינט אויפן בעטגעוואנט, ווארנט זי אים, דערצו טארסטו נישט אנשטרענגען זיך, דארפסטו רוען.

ווייל יעדע זאך וואס עקזיסטירט איז די גאטהייט, נישט אפצוטיילן עפעס דערפון, אלץ, בעלי חיים און צמחים, מענטשן און שטערן, אלץ וואס איז דארף קומען און וואס איז אונטערגעגאנגען, און אזוי גערופן גוטס און שלעכטס, און וואס מען רופט אן גליק און פיין, אזוי אן אנהייב און אן סוף. זשאנעט קען נישט הערן וועגן אזא גאט, א גאט וואס מען קען זיך נישט אויסטענה'ן מיט אים, א גאט וואס צאלט נישט אפ גוטס פאר גוטס און שלעכטס פאר שלעכטס, א גאט אן דין און משפט. זי וויל איר אלטן גוטן גאט, פאר וועמען זי מאכט ברכות, לייענט קרישמע, רופט אים טאטע, רעדט גוטע רייד צו אים, לויבט אים, וויינט זיך אויס פאר אים און האט טענות צו אים.

זי שמייכלט אפילו צו אים דורך אירע קורצזיכטיגע פארטרערטע אויגן, מיטאמאל דערזעט זי דעם פאטער ליגן אומבאוועגליך מיט צוגעמאכטע אויגן, און זי לויפט אומרואיג צו צו אים. טאטע! טאטע! רופט זי אין שרעק, אין איר אייביגער שרעק אז ער קען יעדע רגע איינשלאפן אויף אייביג אין זיין זקנה,

כ'וועל בענקען נאך אייך רבי קארנאווסקי זאגט דער אלטער, שמייכלנדיג זיין קלוג זקנים שמייכעלע, כ'וועל קיינעם נישט האבן מער פאר וועמען צו ליינען מיינע חידושים. עטליכע שעה פארן פארלאזן איר לאנד איז טערעזע קארנאווסקי נאך אן איבריג מאל געגאנגען אהיים צו דער אלטער מוטער אירער, כדי נאך דאס לעצטע מאל צו זען פאר איר אויגן די שטוב וואו זי איז געבוירן געווארן און אויסגעהאדעוועט זיך. זי איז אריין אין איר מיידלשער צימער, באטראכט דאס בעט, וואס איז נאך געשטאנען, יעדעס שטיקל מעבל, און אויסגעהאפטן האנטוך, יעדע קלייניגקייט. זי האט נאכאמאל אנגעקוקט דעם פאטער'ס פארטרעט, וואס איז געהאנגען אין זאל, פייערליכער און גלאט אויסרעטושירטער. מאמע און טאכטער האבן געוויינט. הוגה האלבעק איז געזעסן אויפ'ן נידעריגן פאטעל, מיט לאנגע אויסגעצויגענע פיס,

עס איז נאריש פון איר א האלבעק, אוועקצופארן פון פאטערלאנד צוליב עפעס א גאטפארדאמטן קארנאווסקי. זי קען ארויסקריגן א גט פון אים און אראפווארפן פון זיך א לאסט. זי וועט צוריק זיין א מענטש מיט מענטשן גלייך, באגעגענען זיך מיט פריינד, אייגענע, קיינער וועט זי נישט דארפן אויסמיידן מער. פרוי האלבעק האט זיך אריינגעמישט. דו ווייסט אז טערעזע האט ליב געארגן, האט זי געזאגט, און דערצו פארגעס נישט אן יעגארכען. הוגה האלבעק האט דערויף אויך געהאט אן עצה, זאל מוטער זיך נאר נישט זארגן, זאל זי עס איבערלאזן צו אים, הוגה האלבעק, ער קען וויכטיגע מענטשן און וויכטיגע מענטשן קענען אים, ער וועט שוין דורכפירן אלץ איינס און צוויי, און וועגן דעם אינגל דארף מען זיך אויך נישט זארגן, אסאך דייטשע פרויען האבן זיך באפרייט פון זייערע קרומנאזיגע מענער און די קינדער אויך צוריקגעקראגן, זיי האבן בלויז געדארפט א נישט וויכטיגע אפיציאליטעט דורכפירן, א קלייניגקייט, נו, זאגן מיר באהויפטן אז די קינדער זענען פון אנדערע, פון אן אריער א געליבטן, ניכט וואר? און אלץ איז אראפ גלאט ווי געשמירט, זאל זי עס נאר לאזן צו אים הוגה האלבעק, און ער וועט שוין באזארגן אלץ, ער וועט אויך צושטעלן אן עדות דעם זאגענאנטן ארישן פאטער, ניכט וואר? און אלץ וועט זיין גוט און וואויל, ניכט וואר? פאר דער גאנצער צייט וואס הוגה האט גערעדט האט טערעזען אלץ מער צוגעשטיגן דאס בלוט אין פנים, צוזאמען מיטן בלוט איז געשטיגן איר וואוט אין קאפ, ביז זי האט מער נישט געקענט אויסהאלטן און ארויסגעפלאצט. קיינמאל אין איר לעבן האט טערעזע נישט ארויסגעבראכט פון איר מויל אזעלכע זידלערייען און קללות ווי דאסמאל,

פֿון איר שטילער, אונטערטעניקער טאָכטער טערעזע האָט זי געשטאַמלט, טאָכטערכען, װי קענסטו עס נאָר? טערעזע האָט זיך נישט געלאָזט אָפּשטעלן. װי אַ פֿאַרװוּנדעטע חיה איז זי געװען צערייצט אין איר װײַבערישער באַלײדיקונג. זי האָט אים געזידלט מיט רײד, װאָס זי האָט גאָר אַלײן נישט געװוּסט, פֿון װאַנען זײ קומען צו איר. זי האָט אַרױסגעבראַכט װערטער פֿון איר מױל, װאָס זי װאָלט זיך אַלײן פֿאַררױטלט, הערנדיק זײ.

פאר אייגענע און נאענטע, פאר אלעמען און אלץ. איך שפיי אויף זיי און אויף אים, האט זי געשריגן און געשפרונגען הוגא'ן אנטקעגן, איך שפיי אויף דיר, נא! זי האט אויסגעשפיגן אויף אים און אויף זיין אוניפארעם. א וויילע איז הוגא געבליבן שטארק בלאס, בלאסער ווי תמיד, און זיינע קינבאקן האבן גענומען טאנצן ארויף און אראפ, ווי מיליטערמאן האט ער געוואוסט אז מען מעג אים שפייען אין פנים, אבער נישט אויף זיין מונדיר, זיין זעלנערישע צורה האט אים געשטויסן און פארטיידיגט זיין מונדיר, מעג זיין וואס ער וויל, אבער טערעזע האט אליין אויסגעכאפט זיינע געדאנקען, נו גיי, רוף פאליציי! האט זי געשריגן, נו גיב מיר איבער צו דיינע לייט! נו גיי, גיב מיך אויס! נו, וואס טוסטו עס נישט? האט הוגא בלויז ארויסגענומען דאס טיכל פון זיינע הויזן קעשענע און גוט אויסגערייניגט דעם מונדיר זיינעם, עס זאל קיין סימן אויף אים נישט בלייבן. אידן הור!

דריטער טייל פון די משפחה קארנאווסקי, קאפיטל דרײַ און דרײַסיק. די שול שערי צדק אין דער וועסט סייד פון מאנהעטן, נישט ווייט פון האדסאן טייך, איז ווידער פול מיט אידן, נישט נאר אין די שבתים, נאר אפילו אין וואכן טעג. פאר די עטליכע צענדליג יאר וואס די גרויסע שול, ענליך אין איר געבוי צו א מעטשעט, שטייט דא, האט זי שוין פארשידענע צייטן געהאט, גוטע, ערגערע און גאר שלעכטע. אין די ערשטע יארן ווען זי איז נאר אויסגעבויט געווארן, האבן געדאוונט אין איר ספרדישע אידן, רייכע, אלט-איינגעזעסענע שפאניאלער, וואס האבן זיך באזעצט אין די גרויסע רחבות'דיגע הייזער ביים ברעג האדסאן, טונקל-הויטיגע, אויסגעצירטע און שמעקעדיגע ווי די אריענטאלישע טעפיכער, טאבאק און בשמים מיט וועלכע זיי האבן געהאנדלט, פלעגן זיי געלאסענע און שטאלצע, מיט דער חשיבות פון שפאנישע גראנדן, שטיין ביי זייערע פלעצער און אויסהערן די העברעאישע און שפאניאלישע תפילות פון די בעלי תפילה, זייערע מאנאטאן-ציקלענדיגע ספרדישע ניגונים. זײערע װײַבער, אױסגעפּוצטע אין פֿאַרביקע זײַדנס און אין סאַמעט, באַהאָנגענע מיט גאָלד און ברילאַנטן, אײַנגעהילט אין טײַערע שפּאַנישע טיכער, האָבן שטילערהײט מיטגעברומט די שפּאַניאָלישע װערטער אין די סידורים, געדרוקטע מיט רש״י-כּתבֿ. מיט דער אײגענער חשיבֿות און געלאַסנקײט האָבן זײ אױסגעהערט די שפּאַניאָלישע דרשות פֿון זײער חכם דאָקטער עוזיאל דע אַלפֿאַסי, װאָס מיט זײַן מאַנטילע, הױכן מיץ און קױל-שװאַרצער געלאָקטער באָרד האָט ער דערמאָנט אין די בילדער פֿון אַ מלך אין אַשור. װען פֿאַרן לײענען פֿלעגט דער שמשׂ אַרומגײן רונד און רונד איבער דער שול און מיט אַן אַראַבישן ניגון פֿאַרקױפֿן די עליות, אין אַ געמיש פֿון שפּאַניש און לשון-קודש האָבן די בעלי-בתּים מיט גרױסע געלטער איבערגעשטיגן אײנער דעם אַנדערן מיט קױפֿן אַן עליה. ווען אין די פעטע יארן פון קריג האבן אשכנזישע ארויפגעארבעטע אידן, פוילישע, ליטוואקעס און רומענער, גענומען ארויסקריכן פון דעם נידעריגן שטאטטייל צו דעם העכערן און פארקראכן ביז הויך אין דער וועסט ביים סאמע ברעג פון האדסן, האבן די יחוס'דיגע שפאניאלער איבערגעלאזט די געגנט צוזאמען מיט זייער שערי צדק שיל. אנשטאט ספרדישע תפילות און ניגונים, האבן אשכנזישע תפילות און ניגונים אפגעשלאגן זיך אין דער געוועלבטער מעטשעט-ענליכער שול. אנשטאט דעם שווארץ-בערדיגן חכם מיטן אויסזען פון אן אשורישן מלך, האט א יונגער געגאלטער אשכנזישער רבי מיט געלע פארשניצטע וואנצעלעך געהאלטן זיינע ענגלישע דרשות וועגן מאדערנע ביכער, פסיכאנאליטיק, טעאטער-פארשטעלונגען, צדקה און געבורט-קאנטראל. ווען נאך די פעטע יארן זענען די מאגערע אנגעקומען און פון הארלעם האבן זיך אלערליי איינוואוינער ארויסגערוקט העכער, שפאניער, איירישע, קליינע אידישע ביזנעסלייט און אפילו שווארצע, איז די שול שערי צדק געפאלן אין ווערד גלייך מיט דער גאנצער געגנט. אנשטאט די אויפגעקומענע נגידים האבן פארארבעטע סוחרימלעך און בעל מלאכות, נישט אויסגעגאלטע נישט אויסגעשלאפענע, ביליג געקליידטע און פאריאגטע, גענומען אריינקומען אין די שבתים אין דער שיינער מעטשעט-ענליכער שול. מיט יעדן שבת איז דער עולם ביים דאווענען געווארן שיטערער. בלויז אין ימים נוראים אדער אין א יום טוב צו הזכרת נשמות האט זיך די שול אנגעפילט. נישט נאר אינמיטן דער וואך האט מען קוים געקענט צוזאמענשלעפן א מנין פון קדישים, נאר אפילו פרייטאג צונאכטס און שבת איז אנגעקומען מיט צרות ביז מען האט פארזאמלט אביסל עולם אין שול אריין. שעה'ן לאנג פלעגט דער אונגארישער שמשׂ, מיסטער פיצעלעס, שטיין ביי דעם אפענעם טויער פון דער שול און אויסקוקן זיך די שווארצע אויגן, ביז ער האט צונויפגעקראצט אביסל אידן. אים צו הילף פלעגט קומען וואלטער, דער דייטשער דזשעניטאר, וואס פון לאנגע יארן דינען אין שולן האט ער זיך אויסגעקענט אין אלע אידישע מנהגים און גערעדט א פארדייטשמערישטן אידיש נישט ערגער פון שמשׂ.

די אונטערוואַקסנדיקע מיידלעך האָבן ליב געהאַט אויסזעצן זיך אויף די ברייטע שול-טרעפּ און כיכריקען פֿון די סודות, וואָס זיי האָבן זיך איינס דעם דער אַנדערער געזאָגט, אָדער קוויטשען צו די ייִנגלעך אין די צעריסענע סוועטערס, וואָס האָבן זיי געטשעפּעט. די קליינע מיידלעך זענען געשפּרונגען איבער שטריק, אויסרעכנענדיק הויך די נעמען פֿון זייערע אייגענע לויטן דעם זעלביקן בוכשטאַב. נאך ערגער איז דאס געווען מיט די יונגלעך, זיי האבן נישט אויפגעהערט קלאפן זייערע באלעמס אין די שולוואנט, רייסנדיג זיך מיט ווילדע קולות דערביי. אין די אוונטן האבן זיי ליב געהאט צו מאכן פייערן ארום שול, ברענען מיסט און פאפירן וואס די ווינטן ארום ברעג האבן אנגעטראגן. וויפיל וואלטער דער דזשעניטאר האט זיי נישט אוועקגעטריבן זיי זאלן גיין צו אנדערע פלעצער, נישט ארום דער סינאגאגע האבן זיי נישט געוואלט אפטרעטן, עס האט זיי געצויגן צו די הויכע ווענט און ברייטע טרעפ פון דער שול שערי צדק. גאטפארדאמטע בעשטארדס! האט וואלטער געווארפן זידלערייען צוזאמען מיט רויך פון זיין מויל. געט אוט פון היער! מער ווי א גאנצע וואך פלעגט ער זיך קאכן אויף די ממזרים וואס האבן אין שבתים און יום טובים ארומגעפאדערט ארום דער שול און פארהאלטן פאר מענטשן דעם וועג צו די צעעפנטע טירן. עס איז נישט געווען מעגליך דורכצוגיין איבער די טרעפ. מיט גרינע ווערעם פלעגט עס אנקומען ביידע שמשים, דעם אידישן מיטן גוי'אישן, אריינצושלעפן א קליינעם עולם אידן, וואס אין דער גרויסקייט פון דער שול האבן זיי אויסגעזען פארלוירענער און קלענער ווי זיי זענען געווען. זייט די לעצטע עטליכע יאר איז די שול שערי צדק ווידער פול מיט דאווענער. נישט נאר אין ימים נוראים און אין יום טוב טעג פון הזכרת נשמות, נאר אויך אין געווענליכע שבתים, און נישט נאר שבת אינדערפרי, נאר אפילו אין פרייטאג צו נאכטן. דאס איז זינט נייע אידישע איינוואוינער פארטריבענע פון דייטשלאנד האבן אויסגעקליבן זיך צו באזעצן אין דער געגנט פון מערב זייט פון אינזל מאנהעטן ביים סאמע ברעג האדסאן טייך און אויסגעוועלט די שול שערי צדק צו דאווענען. אין די ערשטע צייטן, אז די נייע מענטשן זענען אריינגעקומען אין שול, האט זיי דער אונגארישער שמש מיסטער פיצעלעס אויפגענומען מיט אפענע ארעמס. קומען זי אריין, ליבע לויטע, ווילקאמען, האט ער גערעדט מיט זיין אונגארישן דייטש מיט הארטע רישן. וואלטער, דער דזשעניטער, האט אנגעקוואלן צו זען מענטשן פון דער אלטער היים פון דריבן. און צו קענען איבערלופטערן די צונג אין דער דײַטש-הײמישער שפּראַך, שטײענדיק אױף דער לײטער און צוזאַמענשטעלנדיק פֿון באַזונדערע לאַטײַנישע בוכשטאַבן מודעות װעגן דעם װען מען דאַװנט שחרית, װען מנחה און מערבֿ, און װען עס װעט אױספֿאַלן הזכּרת נשמות, האָט ער אַרױסגעװאָרפֿן פֿון זײַן מױל דורך רויך צוזאַמען מיט גוטע רײד צו די נײַע מענטשן.

מער איבערראשט פון די מענער וואס האבן זייער פונקטליך אפגעהיטן די תפילות, איז מיסטער פיצעלעס געווען איבערראשט פון די ווייבער זייערע וואס האבן געדאווענט אויפן באלקאן אין דער ווייבער שיל. זיי זענען געקומען די פרעמדע ווייבער נישט נאר אינדערפרי נאר אפילו אום פרייטאג צונאכטס, א זאך וואס איז זעלטן פריער געווען צו זען אין דער שערי צדק שול. גאר א וועלט האט מיסטער פיצעלעס געהאלטן פון די אינגלעך וואס זענען מיטגעקומען מיט די פאטערס אין קני הויזן און אין הויכע זאקן, אויסגעצוואגענע, צוגעגלעטע, האבן זיי זיך שטארק אונטערשיידט פון די היימישע יונגען אויף דער גאס, אנגעטוען אין צעריסענע סוועטערס, פארשפילטע, הפקר'דיגע און שרייענדיגע. זיי האבן זיך זייער ארטיג געהאלטן די פרעמדע קינדער. כסדר געקוקט טאטע מאמע אין די אויגן און אויף אלץ געפרעגט דערלויבענישן וואו צו שטיין און וואו צו גיין. מיסטער פיצעלעס האט אנגעקוואלן פון זייער לייטישקייט און זיי דערפאר צוגעטראגן סידורים צום דאווענען. נאך לייטישער פון די יונגען זענען געווען די מיידלעך וואס זענען מיטגעקומען מיט זייערע מאמעס אין ווייבער שול. אין גיכן איז די שול שערי צדק געווארן אזוי פול מיט די נייע מענטשן, אז מיסטער פיצעלעסן האט אנגעהויבן אויספעלן נישט נאר עליות פאר די ניי אנגעקומענע, אפילו סידורים פאר די אינגלעך. זייער גיך האט די געגנט ארום האדסאן טאר גענומען זיך באפעלקערן מיט אט די נייע איינוואנדערער. מיט יעדע טראנס-אטלאנטיק שיף וואס האט פאראנקערט אין האפן זענען זיי אנגעקומען און גלייך פארפארן פון ים צום וואסער. אין די ערשטע צייטן זענען די אידישע איינוואוינער פון דער געגנט ארויס מקבל פנים זיין די נייע איינוואנדערער און ארויסגעוויזן זייער הכנסת אורחים אין גאס, ווי מיסטער פיצעלעס, דער אונגארישער שמש, האט זיי ארויסגעוויזן אין שול. מען האט זיי גלייך דערקענט, די נייע איינוואוינער, פון זייערע ריזיגע קאסטנס וואס זיי האבן מיטגעבראכט פון יענער זייט ים.

די שװאַרצע טרעגער, גיבורים, האָבן זיך אָפּגעגאָסן מיט שװײס, אַרױסשלעפּנדיק פֿון די קאַסטנס די ריזיקע קאָמאָדעס, טישן, בעטן, פֿאָטערשטולן און קלײדער-שענק, װאָס האָבן בײַ קײן פֿאַל נישט געװאָלט דורכגײן דורך די שמאָלע טירן פֿון די ניו-יאָרקער הײַזער. די דזשעניטאָרס פֿון די הײַזער, מערסטנס דײַטשן, האָבן געשאָקלט מיט די קעפּ אױף די קאָסטבאַרע מעבל-שטיקער און געלאָזט װיסן די נײַע אײַנװױנער, אַז זײ װעלן מוזן איבערלאָזן זײערע קלײדער-שענק אין גאַס, ווייל נישט זיי וועלן אריין דורך די אמעריקאנער שמאלע טירן, נישט מען דארף זיי דא, וואו קליידער שענק זענען איינגעבויט אין די ווענט. די איירישע, שפאנישע, איטאליענישע און דייטשע איינוואוינער פון דער געגנט האבן זייער שווער, שווייגנדיג אבער זייער אומפריינטליך באטראכט די נייע לייט מיט זייערע איבערגעלאדענע חפצים, נאך איידער די פרעמדע האבן רעכט געוואוסט וואס צו טון מיט זייערע זאכן וועלכע זיי האבן מיט אזויפיל מי ארויסגעראטעוועט פון דער היים, און דא האבן זיי נישט קיין נוצן, נישט קיין ווערד, האבן שוין די יונגלעך אין גאס גענומען אין די הענט אריין די אנגעווארפענע מעבל שטיקער, ווארפנדיג אין זיי באללס אדער אנרייבנדיג אין זיי שוועבעלעך. אנדערע האבן אונטערגעצונדן די צובראכענע קאסטנס און אפילו א שטיקל מעבל. די אידישע איינוואוינער האבן דעריבער גענומען ארויסהעלפן די נייע צעטומלטע מענטשן, געבן זיי עצות ווי צו פירן זיך אין דער נייער מדינה, און אויסגעפרעגט זיי היימיש וועגן זייער לעבן אויף יענער זייט. אבער די נייע מענטשן האבן נישט גערן געענטפערט די איינגעזעסענע לייט, און זיך געהאלטן פונדערווייטן. איבערהויפט האבן זיי אויסגעמיטן צו ענטפערן וועגן דעם רשעות וואס ווערט דארטן אפגעטאן צו זייעריגע. ליטווישע און פוילישע ווייבער האבן פרובירט אריינווארפן א זאפטיג זידל-ווארט א פעטע אידישע קללה אויף די רשעים פון יענער זייט וואס טוען רשעות צו זייערע ברידער און שוועסטער, אבער די נייע האבן קיין שלעכט ווארט נישט געזאגט קעגן די פייניגער זייערע. קיין פארע פון מויל נישט ארויסגעלאזט. אנדערע פון זיי האבן אפילו פארקרימט זיך און געענטפערט אין א צו אויסלענדישן און צו גראמאטיקאלישן ענגליש אז זיי פארשטייען נישט וואס די מענטשן רעדן צו זיי, ווייל זיי קענען נישט קיין אידן זשארגאן. די איינגעזעסענע אידישע מענער און ווייבער האבן דעריבער גענומען ווייכן פון די פרעמדע לייט, וואס בלאזן זיך און האלטן זיך אין גרויסן. אליין אמאליגע עמיגראנטן, האבן זיי נאך גוט געדענקט די צייטן ווען זיי אליין זענען געקומען פון זייערע רוסישע און פוילישע שטעטלעך אין דער נייער מדינה. ארעמע זענען זיי געקומען, מיט זעק און פעק, אן קאסטנס און מעבלען, בלויז מיט בעטגעוואנט און שבת'דיגע לייכטער, פסח'דיג געפעס און מילכיגע און פליישיגע כלים. דאך זענען זיי נישט פארפארן אזוי הויך אין שטאט, צו דער איסט סייד זענען זיי פארפארן, צו בוידעם שטיבלעך און קעלערס. ערשט נאך יארן ארבעט און הארעוואניע און אויסגרינען זיך זענען זיי געגאנגען העכער צו דער וועסט סייד פון שטאט. זיי זענען אויך געווען פול מיט דאנקבארקייט צו אידישע שכנים וואס האבן זיי א גוט פנים געוויזן, א פריי ווארט צו זיי ארויסגערעדט, און זיי האבן דעריבער געקוקט מיט אומווילן אויף די נייע לייט, סיי פאר זייער צולייטישן אויסזען, סיי פאר זייער אנקומען גלייך פון שיף צו דער רייכערער געגנט פון שטאט, סיי צוליב דעם ענגליש זייערן, וואס זיי האבן שוין גערעדט, און מער פון אלץ, פאר זייער שווייגן און האלטן זיך פונדערווייטנס פון אידן און זייער לשון. די אידישע גראסערילייט האבן גאר קיין געדולד נישט געהאט צו די נייע קונה'טעס וואס האבן זיך געדונגען פאר יעדער פעני און נאכגעקוקט דער וואג צי מען דערוועגט זיי נישט אמאל. גאר אויפגעבראכט זענען געווען די קצבים פון די בשר כשר יאטקעס ווען די פרעמדע ווייבער האבן נישט קיין איבעריגן צוטרוי ארויסגעוויזן צו דער כשרות פון זייער פלייש. יא אט א מעשה, מיר זענען דאך גארנישט גענוג כשר פאר די דייטשוקעס האבן זיי געטענה'ט מיט רוגזה, שארפנדיג די מעסערס אין שלייף שטיין. די נייע איינוואוינער האבן נישט געענטפערט קיין ווארט אויף די טענות פון די איינגעזעסענע, און האבן נישט געוואלט האבן קיין מחזקות מיט זיי, ווי זיי האבן דארט דריבן מיט אט די לייט פון אסטן קיין מחזקות נישט געהאט, זיי האבן זיך געהאלטן אפגעזונדערט צווישן זיך אין אייגענעם רייך. צום ערשט האט הער גאטליב רייכער, א צעוואקסענער פיהענדלער פון מינכען, געעפנט א כשר'ע יאטקע אין דער געגענט און מיט אזא גלאנץ אויסגעפוצט די קראם זיינע ווי זי וואלט געווען אן אפטייק. א געוועזענער באלעבאס פון א סך חזר געשעפטן אין די גרעסטע דייטשע שטעט, בארימט מיט זיין בעסטע שינקען, נאָך וועלכע דייטשקעס זענען געגאַנגען ווי ווייט אים צו קריגן, האָט ער דאָ געלאָזט אויסמאָלן אויף דער שויב פון זיין פלייש-קראָם אַ גרויסן גאָלד-קאָלירנעם כשר, צוזאַמען מיט זיין באַרימטן נאָמען. צוזאַמען מיט אים ביים פלייש-האַקן איז געשטאַנען זיין זון, אַ געוועזענער אַפּטייקער, וואָס האָט אַפילו געטראָגן אין יאַטקע זיין אַפּטייקערישן פאַרטוך, דאָס איינציקע פאַרמעגן, וואָס איז אים פאַרבליבן פון זיין אַפּטייקעריי. די ווייבער האבן פארגעסן אויף א וויילע זייערע צרות, ווען זיי זענען אריינגעקומען אין דעם אויסגעפוצטן געשעפט נאך קליינע פארציעס פלייש, און דער הער דאקטער האט זיי באדינט, ווי זיי האבן אים טיטולירט מיט הער דאקטער, האט ער זיי טיטולירט מיט זייערע טיטולן. ער האט געוואוסט גענוי ווער עס איז געווען דריבן פרוי דאקטער, און ווער פרוי דירעקטאר, ווער פרוי פראפעסאר, און ווער פרוי קאמערצראט. ווער עס האט גאר קיין טיטול נישט געהאט, איז ווייניגסטנס גערופן געווארן גנעדיגע פרוי. ווי זיכער מען איז געווען מיט דער כשרות, ווייל ער אליין, דאקטער שפייער, דער געוועזענער ראבינער פון דער נייער סינאגאגע פון יענער זייט, איז געווען אונטערגעשריבן אויפן דייטשן הכשר פון הער רייכער'ס בשר כשר יאטקע, איז מען אויך זיכער געווען מיט דער וואג. דער אפטייקער רייכער האט געוואויגן מיט אפטייקערישער גענויגקייט די ארעמע פארציעס פלייש.

אין די אָװנטן איז אין אַלט-בערלין געװען װײַנצװאַנג, װײַל ער, ליסאַ, האָט זיך אָנגעטאָן אין פֿראַק און אין שטײַפֿער װײַסער װעש און דעקלאַמירט לידער אָדער געשפּילט סצענעס פֿון זײַן רעפּערטואַר. אָבער בײַ טאָג האָט מען געקענט אָפּזיצן שעהן לאַנג בײַ אײן טאַסע קאַפֿע און װערן טיטולירט מיט הער דאָקטער, צי מען איז עס יאָ געװען, צי נישט. נאך אים האט פריוואט דאצענט דאקטער פרידריך קאהן געעפנט א פרעס און רייניגונג ווערקשטאט, וואו מען האט אויפן ארט געפרעסט אנצוגן און היט און געלייגט זוילן און קנאפלס אויף שיך. פאפולער צווישן זיינע לאנדסלייט צוליבן האלטן לעקציס איבער פילאזאפיע אויף יענער זייט, נאך מער צוליב דעם וואס ער איז געווען א זון פון קאמערצראט קאהן, וואס האט פון קייזער אליין געקראגן זיין טיטול פאר זיין גרויסער פילאנטראפישער טעטיגקייט. האט פריוואט דאצענט דאקטער פרידריך קאהן געהאט א היפשע קליענטעלע אין זיין פרעס און רייניגונג ווערקשטאט. אלע זענען געקומען אין זיין קעלער פארריכטן זיך די שיך און אויספרעסן די מלבושים, ווי זיין גאטזעליגער בכבוד'יגער פאטער דער קאמערצראט וואס פלעגט ביים אויסטיילן שטיצע צו די אידישע סטודענטן פון רוסלאנד מוסטערן אזוי זארגפעלטיג די ניהיליסטן פאר זייער אפיקורסות און שלעכטער קליידונג וואס פארשוועכט דעם אידישן כבוד אזוי איז פריוואט דאצענט דאקטער פרידריך קאהן געווען אויך א בכבוד'יגער און ציערליך מאניערליכער און אפילו געטראגן ווייסע באקנבערד וואס האט אים געמאכט אויסזעהן ווי א קאפיע פון זיין פאטער. מיט גרויס ווירדע האט ער אליין געפרעסט קליידער אין זיין ווערקשטאטל, און צווישן לייגן איין פאר האלבע זוילן און א צווייטער האט ער דערווייל מיט שטארק קורצזיכטיגע אויגן געזובראוועט אין גריכישע און לאטיינישע ביכער וואס ער האט געהאט שטיין אויף א פאליצע צוזאמען מיט אלטע שיך. מיט דער אייגענער התמדה און קורצזיכטיגקייט האט ער געפוצט שיך ביי די גנעדיגע פרויען און געלייגט לאטקעס וואס געווענליך האבן איינגעזעסענע שוסטערס נישט געוואלט פארנעמען זיך מיט אזא נודנער און ביליגער ארבעט. פרוי דאקטער קליין, די אלמנה פון דאקטער זיגפריד קליין, וואס פון איר מאן, דעם בארימטן רעדאקטאר פונעם גרעסטן סאטירישן זשורנאל, האט זי בלויז אביסל אש פון אים אין א קעסטל ארויסגעראטעוועט האט געעפנט אין איר וואוינונג א ווערקשטאט פון ווייבערישע קליידער, וואו זי האט געמאכט נישט נאר נייע מלבושים, נאר אויך איבערגעמאכט און איבערגעניצעוועט אלטע. די ווייבער, אירע קליענטינס, האבן נישט געדארפט שעמען זיך פאר איר מיט זייער אויסגערעכנטקייט און שפארעוודיגקייט. פרוי דאקטער האט זיי געקענט, ווי זיי האבן געקענט פרוי דאקטער פון די אלטע גוטע צייטן. מען האט זיך דערמאנט אין די גוטע יארן פון דריבן. אָפּגענומען גרוסן פֿון אײגענע און געלאָזט אַ טרער אױף דעם קעסטל אַש, װאָס פֿרױ דאָקטער האָט געהאַט שטײן אין איר שטוב אױבן אָן אױף דער געשניצטער קאָמאָדע. לודװיג קדיש, סאָלאָמאָן בוראַקס שכן אױף דער לאַנדסבערגער אַלעע, האָט קײן געשעפֿט דאָ נישט געקענט עפֿענען, װײַל אַ חוץ זײַן אײַזערנעם קרײַץ פֿאַר פֿאַרלירן אַן אױג אין קריג, האָט ער גאָרנישט געקענט אַרױסראַטעװען. ער האט דעריבער ארומגעטראגן קראוואטן איבער קליינע אידישע רעסטאראנען, אבער זיינע טעכטער, וואס האבן געהאט אויף יענער זייט אן אייגענע כעמישע לאבאראטאריע, האבן דא געעפנט א קליינעם היימישן שיינהייט סאלאן, וואו זיי האבן פאר ביליג געלט מאניקירט נעגל, קארבירט און צוגעפארבט האר. מיטליעריגע מענער האבן געפארבט זייער גרויע האר צו פארדעקן זייער עלטער ביים זוכן ארבעט. יונגע שווארצהאריגע אידישע מיידלעך האבן איבערגעפארבט זייערע טונקעלע האר אויף בלאנד אדער רויט, כדי נושא חן צו זיין אין ארבעטס אגענטורן וואו מען וויל נישט מענטשן ניט פון זייער שטאם. נאך א טאג ארומלויפעניש אין דער נייער גרויסער שטיינערנער און דעמפיגער שטאט, פלעגן די פרעמדע אריינכאפן זיך אין אלט-בערלין, וואו מ'האָט פאר עטלעכע פעניס געטרונקען קאפע מיט שלאג-זאנע און בלויז צווישן זיך אפגעשלאָסן פון זייערע זייטיקע, אויסגערעדט זיך דאָס הארץ און דערציילט זיך וועגן די אמאָליקע צייטן דריבן. דאָ האָט מען אויך געקענט אָנטרעפן אלעמאָל נייע אראָפּגעקומענע און דערוויסן זיך אלץ וועגן דאָרט. שטיל ווי מ'וואלט מורא געהאט פאר די ווענט פון הויז וואס שטייט אין איין לאנד, כאטש טויזענטער מייל ווייט פון יענער זייט, האט מען געשושקעט זיך, אויסגעפרעגט זיך וועגן באקאנטע און פריינט, דערגאנגען ווער עס גרייט זיך ארויספארן און ווער עס איז שוין ארויסגעפארן, ווער עס איז אוועקגענומען געווארן אינמיטן דער נאכט און ווער עס איז צוריקגעקומען פון דארטן, ווער עס איז שוין געשטארבן ווער עס האלט דערביי, און ווער עס איז אינגאנצן פארשוואונדן פון דער וועלט, און בלויז א קעסטל אש איז פון אים צוריקגעשיקט געווארן צו קרובים, ווי אפגעשלאסן און בלויז צווישן זיך, די יונגערע און פרייע האבן זיך געהאלטן אין אלט בערלין, אזוי אפגעשלאסן און צווישן זיך האבן די עלטערע און גלויביגע זיך געהאלטן אין דער שול שערי צדק. ביסלעכווייז האבן זיי איינגענומען די שול, צום ערשט האבן זיי אוועקגעשטעלט א וואנט צווישן זיך און די ווייניגע אלטע דאוונער, זיי זענען קארג געווען מיט א ווארט, זיי זענען קארג געווען מיט א ווארט ווען די אלטע מתפללים האבן היימיש און אידישליך אויסגעפרעגט זיי וועגן זייער לעבן און שטאנד. גאר שטום זענען זיי געווען ווען מען האט גענומען רעדן א שלעכט ווארט וועגן די הערשער די רשעים פון יענער זייט, בלויז צווישן זיך האבן זיי זייער שטיל גערעדט וועגן דריבן. די אלטע דאוונער האבן זיך געפילט באליידיגט, פרעמד אין די אייגענע שול זייערע, און גענומען אויסמיידן די נייע לייט צוזאמען מיט דער שול. איידער מיסטער פיצעלעס, דער אונגארישער שמש האט זיך רעכט אומגעקוקט, האט ער קיין מנין פון די פריערדיגע בעלי בתים נישט געהאט. וואס מער די אלטע דאוונער זענען אוועק, אלץ מער האבן די נייע איבערגענומען דעם מקום קדוש אין זייערע הענט. ווען דער לעצטער פון די אלטע איז אוועק, האבן די נייע גענומען אריינפירן אינגאנצן די אלטע שול ארדענונג פון יענער זייט ים. צום ערשט האבן זיי אויסגעוויילט אן אייגענעם פארשטאנד, אין וועלכן עס איז דער ערשטער אריין הער רייכער, דער בארימטער חזיר הענדלער, וואס האט דא געעפנט א כשר'ע יאטקע און איז במילא געווען נאענט צו כלי קודש מענטשן. דערנאך האט מען געענדערט דעם זמן תפילה, ווי מען איז געוואוינט געווען צו דאווענען דריבן, וואלטער דער דזשעניטער האט איצט ארויסגעשטעלט די מעלדונגען וועגן הזכרת נשמות, נישט בלויז אין ענגליש ווי פריער, נאר אויך אין דייטש, אזוי אז יעדער זאל פארשטיין. שפעטער האט מען איינגעלאדן דעם אפערע זינגער אנטאן קאראלי, וואס איז צוליב זיין אידישקייט פארטריבן געווארן פון דריבן, און אים געמאכט פאר חזן אין דער שול שערי צדק. אדער אפערע זינגער אנטאן קאראלי, א זון פון א חזן וואס האט נאך דא אלץ געטראגן זיינע גרויסע געפארבטע האר, א ברייטראנדיגן הוט, א מאנאקל אין אויג, און א פולן פארטפעל מיט פארגעלטע צייטונגס אויסשניטן אין וועלכע מען האט אים אנגערופן מייסטער, אחוץ הונדערטער בריוו פון געוועזענע געליבטע, צוזאמען מיט זייערע פאטאגראפיעס און לאקן פון יעדער פארב, האט א כאר איינגעשטעלט אן אמת'ן כאר. מיט אלטן, באסן און סאפראנען, און געדאווענט פארן עמוד מיט אזעלכע אפערע זשעסטן און ראמאנטיש-לירישע אויסגוסן אז דער עולם אין שול איז זיך צעגאנגען פון מתיקות. אין גיכן האט מען אויך אויסגעשריבן דאקטאר שפייער פון דער בערלינער נייער סינאגאגע און מען האט אים געמאכט פאר ראבינער פון דער שול שערי צדק. אַ קאַלטער, אַ שטײַפֿער, מיט אַ דין פֿאַרשניצט בערדעלע, װי אַ בלײַשטיפֿט, װאָס איז געװען גרױ פֿון עלטער און צרות, האָט דאָקטער שפּײַער גאָר נישט געענדערט די פּרעדיקט זײַנע אין דער נײַער שול, אין נײַעם װעלטטײל, װי אַ מאָל אין די אַלטע גוטע צײַטן, אין דער נייער סינאגאגע זיינער האט ער אויך איצט גערעדט וועגן איזראעל, וועגן דער מיסיאן פון די קינדער פון אבראהאם, איזאק און יאקאב, צו פארשפרייטן די געזעצן און עטיק פון דער תורה וואס איז געגעבן געווארן פון גאט אין הימל דורך דעם געזעצגעבער מאזעס. ווי אמאל האט ער ציטירט דייטשע דיכטער און פילאזאפן, און נישט דערמאנט קיין איין ווארט וועגן דעם וואס עס טוט זיך אויף יענער זייט, גלייך ווי גארנישט וואלט געשען אויף דער וועלט.

זיי האבן קיינמאל אפילו נאך אין די גוטע קייזערליכע צייטן נישט געהאט קיין איבעריגע סימפאטיע צו די אונגארישע אידן אין דייטשלאנד וועמען זיי פלעגן האלטן פאר נידריגער פון זיך. דערצו איז דער שמש פיצעלעס אפילו נישט קיין ריכטיגער אונגארער נאר א גאליציאנער וואס האט בלויז געוואוינט אין אונגארן און זיי פאראכטן אים ווי זיי האבן תמיד פאראכטעט זיינע לייט דריבן. פיל נענטער זענען זיי שוין צום דזשעניטאר וואלטער, דעם גוי'אישן שמש, וועמען זיי באטראכטן פאר אן אייגענעם. דאס וואס ער, א ריכטיגער דייטש און אן אריער, דינט אין דער שול זייערער, מאכט זיי באזונדערס פילן זיך געהויבן נאך די יארן פון דערנידעריקונג אויף יענער זייט. דעם צווייטן פרעמדן, וועמען זיי מוזן דולדן, איז סאלאמאן בוראק. דעם געוועזענעם אינהאבער פון געלעגנהייטס קויפהויז אויף דער לאנדסבערגער אלעע אין בערלין, וואס איז נישט נאר אין פארשטאנד, נאר אפילו אין פרעזידענט פון דער שול שערי צדק. מען מוז אים דולדן ערשטנס צוליב דעם, וואס ער האט זיך דא שטארק ארויפגעארבייט און גיט היפש געלט פאר דער שול, מער פון אלע אנדערע. צווייטנס דערפאר, וואס אסאך פון די בעלי-בתים מוזן אנקומען צו זיין קרעדיט, קריגן ביי אים אין געשעפט אויף בארג סחורות, וואס מען קען ארומטראגן איבער הייזער צו פארקויפן. ווי זייערע עלטער זיידעס דריבן ווען זיי זענען אנגעקומען אין דייטשלאנד און ארומגעטראגן זיך מיט פעק אויף די פלייצעס הויזירן, אזוי מוזן זיי, די אוראייניקלעך, ארומגיין איצט מיט פעק סחורות פון הויז צו הויז צו פארדינען אויף חיונה. נאכדעם ווי פאר עטליכע דורות האבן זיי שוין געהאט גרויסע געשעפטן, דריבן, רייך געווען און געזוכט צו פארגעסן די חרפה פון זייערע זיידעס און עלטער זיידעס די הויזירער, האבן די מענטשן געמוזט איצט צוריק זיך נעמען צו דער פרנסה פון די עלטער זיידעס, צו דעם אלטן אייביג אידישן הויזירער זאק, צום שפאט און געלעכטער פון גוים. פון הויז צו הויז זענען זיי איצט געגאנגען אין נייעם לאנד, און כאטש אנשטאט זעק ווי זייערע זיידעס האבן געשלעפט האבן זיי איצט געטראגן וואליזעס, האט מען אבער פאר זיי פארהאקט טירן אונטער דער נאז און געטריבן פון הייזער, ווי מען פלעגט עס טון מיט זייערע געבויגענע עלטער זיידעס אמאל. נאך יארן פון שטאלץ און געהויבנקייט, און פון פאראכטונג צו די בוראקס און זייערס גלייכן פון דעם אלטן שוינען פירטל אין בערלין, וואס האבן מיט זייער הויזירעריי און יידישקייט אויפגעדעקט די אלטע חרפּה, ארויסגעשלעפּט צוריק דאס יידישקייט, וואס איז אזוי גוט באהאלטן געווארן, האבן זיי געמוזט אנקומען צו דעם סאלאמאן בוראק אין נייעם לאנד, חנפענען אים, און אים אפילו אויסוועלן פאר זייער ראש. ער איז דאך פון די ערשטע וואס זענען אריבערגעקומען פון דריבען סאלאמאן בוראק, פון די סאמע ערשטע שוואלבען. שוין אין אנפאנג ווען די לייט אין די שטיוול האבן גענומען אפשטאטן וויזיטן ביי אים, דערגייען אים די יארן, שיקן אים אלעמאל אנדערע, אזוי ער זאל מוזן געבן כאבאר יעדעס מאל אויף דאס ניי, האט סאלאמאן בוראק איינגעזעהן אז ער האט נישט מער וואס צו טון אין לאנד, וואו מען טוט אים און זיינס גלייכן רישות, און ער האט זיך ארויסגעכאפט באצייטנס איידער עס ווערט שפעט. די שכנים זיינע, די אידישע יעקעס, און מער פון אלע לודוויג קדיש, האבן נאך אלץ געגלויבט אז ס'וועט בעסער ווערן מיט דער צייט, ווייל דאס פאטערלאנד וועט מוזן צוריקקומען צו זיך און זיין מיט א וועלט גלייך, און דערפאר האבן זיי זיך נישט געאיילט צו אנטלויפן. סאלאמאן בוראק האט זיך נישט געלאזט איינרעדן קיין לונג און לעבער אויף דער נאז. ער האט דערשנאפט ווען מען דארף אוועק צו דער צייט, ווי ער האט פריער דערשנאפט ווען מען דארף אנקומען צו דער צייט. סך כאַבאַר, א רענדל אַראָפּ, א רענדל אַרויף, האָט ער אַרויסגעקריגן פּאַפּירן פאַר זיך און זיין משפּחה, אָפּגעראַטעוועט אַ ביסל פון זיינע סחורות און מיט ווייב און קינדער, מיט איידעם און אייניקלעך, איבערגעפּעקלט זיך איבערן ים קיין אַמעריקע. אָנגעהויבן האָט ער מיט דער אַלטער פּרנסה, הויזירעריי, מיט דער פּרנסה, וואָס ער האָט אָנגעהויבן אַמאָל דריבן, ווען ער איז אָנגעקומען אַהין פון זיין שטעטל מעלניץ, ווי אמאל האט ער אנגעשטופט צוויי וואליזעס מיט אלערליי מציאות וואס פאנגען ווייבערישע הערצער, אבער אנשטאט ארויסלאזן זיך איבער די וועגן, האט ער זיך געלאזט איבער די אידישע גאסן ארום איסט ריווער, וואוהין ער איז פארפארן פון דער שיף און זיך דארט באזעצט. ווי אין די יונגע יארן האט ער זיך ארויסגעלאזט איבער א פרעמד לאנד, צו פרעמדע מענטשן, צו ברענגען חיונה פאר ווייב און קינדער. איטע זיין ווייב האט געוויינט ווי זי האט אים געזען ארויסגיין פון שטוב מיט די וואליזעס סחורה. צו וואס מיר האבן זיך דערלעבט, שלמה, האט זי געיאמערט נאך אזא מלכות, דאס וואס איך האב אריינגעלייגט קומענדיג פון מעלניץ האב איך אלנפאלס צוריק ארויסגענומען, האט סאלאמאן געענטפערט מיט א שמייכל, זאל זיין מיט מזל מיטן רעכטן פוס. ווי אמאל אין די אינגע יארן אויף יענער זייט האט ער נישט געבעטן קיין רחמנות ביי די ווייבער צו וועמען ער איז אריינגעקומען מיט זיינע וואליזעס ווי אנדערע הויזירער פלעגן עס טון, סאלאמאן בוראק האט פיינט געהאט קלאגן, ער האט בעסער געמאכט שפאס, פרייליך געמאכט די באלעבאסטעס, אין א געמיש פון דייטש, אידיש, פויליש, און פון די ערשטע ענגלישע גאסן ווערטער וואס זיינע אויערן האבן גלייך אויפגעכאפט, האט ער אזא ווייבערישן יצר הרע צו מציאות אנגעצונדן ביי די באלעבאסטעס אז זיי האבן זיך נישט געקענט קעגנשטעלן מער. א רענדל אראפ, א רענדל ארויף מאדאמעשי, לעבן און לעבן לאסן, האט ער געזאגט גיך און צוגעפאטשט א האנט אין א האנט, וואס האט געהייסן אז אזוי איז עס און ס'איז נישטא מער צו רעדן דעריבער. די ווייבער האבן הנאה געהאט אי פון די מציאות, אי פון פעדלער'ס פרייליכקייט, ווערטלעך, קאטאוועסלעך, און מער פון אלץ פון די זאפטיגע קאמפלימענטן וואס ער האט זיי געמאכט, אז זיי וועלן אין די נייע זאכן אויסזען שיין און חנעוודיג ווי די מלכה שבא, און די מענער וועלן פאלן פאר זיי ווי פליגן פאר האניג. שוין דעם ערשטן אָװנט איז סאָלאָמאָן בוראַק אַרומגעגאַנגען מיט גרינגערע װאַליזעס און מיט אַ שװערער קעשענע. אויפֿן װעג האָט ער אָנגעקויפֿט אַלערליי ייִדישע שאַרפֿע מאכלים, זויערע אוגערקעס, היימישע פּלעצלעך מיט ציבעלעס, קנאָבל-װוּרשט, פֿעפֿערלעך און גערײכערטן הערינג, און אויסגעשאָטן עס אויפֿן טיש פֿון זײַן נײַער ענגער װאוינונג, װאָס איז געווען אָנגעפּאַקט מיט סחורות. כאָטש די בײנער האָבן אים גוט געבראָכן פֿון שלעפּן די װאַליזעס, די הענט זײַנען געװען פֿאַרשטײַפֿט און די פֿיס שװער פֿון אַרומקריכן איבער שטאָקן, גאָרנישט װי אין די יונגע יאָרן האָט ער פֿון דעסטװעגן קײן אײן קרעכץ נישט געגעבן פֿאַר איתן און פֿאַר די קינדער. אַ מכּה האָבן שׂונאי-ישׂראל דאָרט אַזעלכע מעדנימדיקע ציבעלע-פּלעצלעך און קנאָבל-װוּרשט װי סאָלאָמאָן בוראַק האָט דאָ האָט ער געטריבן קאַטאָװעסלעך מיט זײַן װײַב, אַרױסלײגנדיק די גוטע זאַכן אױפֿן טיש, לאז נישט אראפ די נאז איטשע, ווייל איך וועל מיך נאך פארליבן אין איינער פון מיינע מיסעסן, די קונה'טעס, און דו וועסט בלייבן אן א נאז און אן א מאן. איטע האט געזיפצט. דער קאפ ליגט דיר נאך אין נארישקייטן, שלוימעלע, האט זי אים געמוסר'ט. איך האב נישט דעם קאפ צו לאכן. נישט דערלעבן וועלן שונאי ישראל אז סאלאמאן בוראק זאל זיך אוועקזעצן וויינען האט ער געטענה'ט. וועסט נאך דא ביי מיר צוריק שטיין ביי דער קאסע און שארן געלט אין שופלאד ווי אמאל. בין איך קיין איד נישט אויב איך נאר דיך. ער האט זיך נישט גענארט סאלאמאן בוראק. שוין נאך עטליכע וואכן ארומגיין מיט די וואליזעס האט ער איינגעקייט די ווייבער אין נייעם לאנד, דערגאנגען זייערע געשמאקן די וועגן פון מסחר, לשון און מנהגים, און אנשטאט ארומגיין מיט די וואליזעס האט ער גענומען אויסלייגן זיינע מציאות אויף א פושקארט,

גײן אים אין דער לעבער, סאָלאָמאָן בוראַק האָט זיך נישט געלאָזט שפּײַען אין דער קאַשע, מיט קאַטאָװעסלעך, מיט גלײַכװערטלעך, מיט העװיות, און אַז מע האָט געדאַרפֿט אױך מיט צולײגן אַ האַנט, האָט ער אָפּגעיאָגט זיך פֿון די תּושבֿים און געאַרבעט מעשׂים בײַ זײַנע פֿונאַנדערגעלײגטע מציאות, פֿאַרביקע און צוציִענדיקע. אַז ס'פּדיון איז געװאָרן שװאַכער, האָט ער גענומען אָפּרעכענען זיך מיט שׂונאי-ישׂראל פֿון דריבן און אין זײ אַרײַנגעװאָרפֿן אַזעלכע זאַפֿטיקע און געשמאַקע קללות, אַז ייִדן און װײַבער האָבן געקװאָלן פֿון נחת. אפילו די שכנים די פעדלער האבן נישט געקענט איינהאלטן זיך פון געלעכטער איבער דעם גרינעם מענה לשון. מער פון אלע האט געקוואלן סאלאמאן בוראק אליין דערפון וואס ער קען זיך אפרעכענען מיט די המנ'ס פון יענער זייט, העי מאדאמעלע, ווייבעלע, מיסיס, קומען זאל אויף שונאי ישראל אלע מיתות, קויפט בארגענס, מציאות, ביליג און שיין, א כפרה אויף אלע המנ'ס ונאמר אמן! האט ער אויסגעלאזט מיט א ניגון פון א שמחת תורה'דיגע עליה. אז ער האט געכאפט דעם ריכטיגן שניט פון מסחר אין דעם נייעם לאנד, צוזאמען מיט עטליכע הונדערט גאסן-ווערטער פון נייעם לשון, האט ער איבערגעלאזט דעם פושקארט אויף צוויי רעדלעך און איינגעהאנדלט אן אפגעשאסן פארדל, איין שטיק ברוך, אבער ס'איז נאך גאנץ געשמאק געלאפן, צוקלאפנדיג צום טאקט סיי מיט די נאכהענגענדיגע פענדערס, סיי מיט די לויזע שויבן פון די טירן. ביים עקזאמען אין טרייבן האט ער געמאכט עטליכע גראבע פעלערן, אבער ער האט באצייטנס א וואונק געטאן מיטן אויג צום פארהערער אין לעדערנעם רעקל, און א רענדל אראפ א רענדל ארויף, לעבן און לעבן לאסן, און ער האט די דערלויבעניש געקראגן. אין אט דעם אפגעשאסענעם פארדל וואס ער האט אליין איבערגעפארבט מיט א שרייענדיגער העלער גרינער פארב, און דערויף ערשט געלאזט אויסצייכענען מיט בלוט רויטע ווערטער אז דאס איז סאלאמאן בוראק'ס בערלינער געלעגנהייטס קויפהויז, האט ער אנגעפאקט א וועלט מיט סחורות, אַ גאַנצע קראָם, און גענומען האָצקען זיך איבער בערג און טאָלן, פֿון איין זומער-פּלאַץ צום אַנדערן, מיט יוגנטלעכער שׂימחה, גאָר נישט צוגעפּאַסט פֿאַר זײַנע יאָרן, אַן אויסגעפּוצטער אין די בערלינער העלע מלבושים, מיט אַ שפּילקעלע אין פֿאַרביקן קראַוואַט און מיט אַ סיגנעט אויפֿן ווײַזפֿינגער, האָט ער געטריבן איבער וועגן און שטעגן, אַרײַנגעיאָגט מיט דער חורבֿה זײַנער ביז זעכציק און זיבעציק מײַל אַ שעה. ווי טומלדיק ער איז געלאָפֿן מיט זײַן מאַשינקע, אַזוי טומלדיק האָט ער פֿאַרקויפֿט זײַנע סחורות צו די ווײַבער אין די זומער-האָטעלן. אַ רענדל אַראָפּ, אַ רענדל אַרויף, לעבן און לעבן לאַזן, האָט ער גערעדט גיך, אײַנגעפּאַקט גיך, געציילט גיך און אַנטלאָפֿן גיך צו אַן אַנדער פּלאַץ. אין גיכן האָט ער אײַנגעטוישט די חורבֿה פֿאַר אַ לייטישערע מאַשין און פֿאַרלייגט אַ לאַגער פֿון ביליקע סחורות, ווי אַ מאָל אויף ליניען-שטראַסע אין בערלין. ווי אויף יענער זייט האט ער אנגעשמעקט שוין אומעטום וואו נאר מען פארקויפט מציאות פון שריפות, באנקראטן, רעשטלעך, אלערליי אפפאל, קאליע געווארענע פאבריק סחורות. ווי דארט איז ער איינס און צוויי געווארן גוט ברודער מיט מענטשן, געפאטשט סוחרים אין פלייצע, גענומען ציגארן, געגעבן ציגארן, און דערשנאפט א מסחר'ל אויף מיילן ווייט. ווי דארט האט ער אנגעהויבן געבן סחורות אויף ראטעס, אויף בורג ווי נאר ער האט ס'האט זיך געלאזט, ער האט צוגעזאגט איטען זיין ווייב אז זי וועט נאך שטיין ביי אים ביי דער קאסע און ציילן געלט, און ער האט געהאלטן ווארט. און ווי אויף יענער זייט ווען ער האט נאר געמאכט די ערשטע עטליכע הונדערט מארק פלעגט ער אראפנעמען קרובים פון מעלניץ קיין בערלין סיי פון זיין צד סיי פון איטע'ס צד, אַזױ האָט ער דאָ גענומען אַריבערפּעקלען קרובֿים פֿון דריבן איבערן ים, געגעבן זײ סחורות צו פּעדלען, אַרומגעשיקט זײ אָפּנעמען ראַטעס, װאָס מער ער איז אַרײַן אין די פֿעדערן, אַלץ מער שיפֿסקאַרטן האָט ער געשיקט, נאָך אײגענע, פּאַפּירן אױסגעשריבן פֿאַר משפּחה פֿון זײַן צד און פֿון איטעס צד. אײדער מען האָט זיך אומגעקוקט האָט ער זיך אַריבערגעטראָגן העכער אַרױף צו דער מערבֿ-זײַט פֿון דער שטאָט, װוּ ער האָט גענומען אַ װאױנונג אַ גרױסע און אַ גערױמע, אַזױ װי אין די גוטע יאָרן אױף דער לאַנדסבערגער אַלעע. ווידער איז זיין שטוב געווען אפן פאר מענטשן, פאר קרובים און פריינט, פאר באקאנטע און אומבאקאנטע, פאר יעדן וואס האט געדארפט עפעס אין די שלעכטע צייטן. ווידער זענען מענטשן געזעסן אין אלע זיינע צימערן, אויף געבעטע שטולן, אויף סאפעס, אויף א ברעג טיש אויף דער ערד, וואו נאר עס האט זיך געלאזט. ווידער האט די קיך תמיד געקאכט, אראפגעבראכטע קרובות האבן געמאכט טיי און געפילט פיש, געפרעגלט איינגעמאכטס, געבאקן היימישע מעלניצער מאן קיכלעך און ראגעלעך, קאמיסברויט און שטרודל, געקאכט קליסקעלעך מיט פיש יויך, ווידער האט דער גראמאפאן געשפילט חזנישע תפילות און פרייליכע טעאטער לידלעך, תמיד זענען מענטשן געקומען און געגאנגען, איינגעוואנדערטע האבן זיך באזעצט אויף א טאג און אפגעשטאנען וואכן, מען איז געשלאפן אויף טישן און אויף בענק, ווי אמאל האט סאלאמאן אויפגערופן זיין שטוב האטעל די וואנץ אבער נישט צוליב פארדרוס, נאר אין גוטן מוט, און ווי אמאל האט ער געהאט שיטערע פינגער, געטון מענטשן טובות ארענדל אראפ ארענדל ארויף, לעבן און לעבן לאזן. מיט דער צייט זענען נישט נאר געקומענע פון אלטן שוינענפירטל אנגעקומען צו אים נאך טובות, נאר געקומענע פון וועסט בערלין, אמאליגע מיוחסים וואס האבן אויף אים דעם פוילישן רעכט זיך נישט געוואלט אומקוקן. דער ערשטער איז געקומען צו אים לודוויג קדיש ער זאל אים געבן אויף קרעדיט סחורות ארומצוטראגן, פארקויפן אים מציאות, נאך לודוויג קדיש זענען נאך אנדערע פון זיינס גלייכן געקומען, סאלאמאן בוראק האט זיי געגעבן קרעדיט, אונטערגעשארט מציאות, ארויסגעהאלפן מיט א גמילת חסד'ל, אונטערגעשריבן א וועקסל, אויסגעשריבן פאפירן אויף אראפצוברענגען זייערע אייגענע פון יענער זייט.

מיט געוואלדיגער הנאה האט ער אויסגעהערט דעם גוט שבת וואס די עולי תורה האבן אים צוגעטראגן, דריקנדיג זיין האנט ווי דער מנהג איז ארויסווייזן אים אזא כבוד מענטשן פון פארשטאנד, כאטש סאלאמאן בוראק האט געוואוסט אז ער וואלט געשפארט אי צייט אי געלט ווען ער זאל געהערן צו אן אנדער שול, איז עס ווערט געווען ביי אים.

מיסטער פיצעלעס, רעדט ווי לעמבערג פאר דער שול, טענה'ט ער צו סאלאמאן סאלאמאן בוראק און גיסט אים אן א גלעזעלע פסח'דיגן שליוואוויץ וואס ער נוצט א גאנץ יאר אין שטוב, א יעך מיט א מעך פארשטייען זיך. מיסטער פיצעלעס קוקט מיט גרויסע דאנקבארע אויגן אויף דעם היימישן באלעבאס זיינעם און רעדט ווייטער זיין אונגארישן דייטש ווי ער איז שוין צוגעוואוינט צו רעדן דאס לשון זינט די נייע מענטשן האבן איבערגענומען די שול. ער איז נישט רואיג מיט זיין שמשות, נישט איינער פון די נייע מענטשן קוקט מיט גרויסע אויגן אויף אט דער פרנסה, מער ווי פאר אנדערע האט ער מורא פאר דאקטער ליפמאן, דעם בארימטן שדכן וואס וויל אויסכאפן ביי אים די שמשות. אט דער שדכן, גייט נאך דא אין די נייע מדינה אין זיינע לאנגע האר ביז דעם סאמעטענעם קאלנער פון זיין מאנטל, טראגט ער מיט שטייפע, נישט איבעריג ריינע אבער ווייסע און געפרעסטע וועש ווי צו א יום טוב, אויף יום טוב טוט ער אפילו אן דעם גרינליכן צילינדער, צום געלעכטער פון די יונגלעך אין גאס. אבער ער קען דא גארנישט אויפטון מיט זיין שדכנות אין פרעמדן לאנד, און ער האט טענות צו די בעלי בתים יעדעס מאל אויפ'ס ניי וואס מען לאזט א גאליציאנער פארנעמען א פרנסה און אים, דאקטער ליפמאן, לאזט מען אויסגיין פון הונגער. דאס איז הימל שרייען קיין טעות, דאס איז שמאך און שאנדע. ער פירט זיך שוין בייצייטנס ווי א כלי קודש, מישט זיך מיסטער פיצעלעס אין דער שמש'שער ארבעט זיינער, קוילט זיך, און ער האט שוין אפילו אפגעדרוקט זיין וויזיט קארטלעך אין וועלכע ער האט זיך צוגעגעבן דעם נייעם טיטול רעווערענד צום פריערדיגן דאקטאר טיטול,

מיסטער פיצעלעס האט זיך אבער זייער מורא אז דאקטער ליפמאן מיט זיין הדרת פנים און חניפות זאל סוף כל סוף נישט איבעררעדן אלעמען און פון אים צונעמען דאס שמשות פון די הענט ארויס. סאלאמאן בוראק פאטשט דעם אונגארישן שמש איבער די געבויגענע פלייצע וואס איז פול מיט דאגות און לאזט אים זיך נישט אפעסן דאס הארץ איבער די נישט-פארגינער זיינע.

א צעגליטע זון, א פייערדיגע, האט געברענט דעם ניו יארקער האפן, פון וועלכן עס האבן זיך געטראגן שארפע ריחות פון פיש, שמעלצנדיגן פעך און צוגעפוילט אויבסט. די שפיצן פון די וואלקן-קראצערס האבן געגליט אין צעגאסענעם זילבער פון הימל. שווארצע האפן-ארבעטער האבן געגלאנצט מיט זייערע אויבערשטע האלבע קערפערס, פון וועלכע זיי האבן זייערע העמדער אראפגעצויגן.

מיטאַמאָל האָט אַן אומגעריכט ווינטל פֿון שמוציקן ברעג זיך אָנגעטראָגן, אַ דריי געגעבן זיך אין דער שטיקעניש, אָנטראָגנדיק שטויב און פּאַפּירן אין פֿײַכטע מענטשלעכע פּענעמער, און אַזוי אומגעריכט פֿאַרשוווּנדן, ווי אומגעריכט עס איז אָנגעקומען. די דעמפּיקייט האָט ווי אַ נאַס באָד-לײַלעך אַרומגענומען, געקראָכן מענטשן אונטער אָרעמס, אין יעדן קנייטש און פֿאַלט פֿון מידע גופֿים.

דאָס ערשטע, װאָס דוד קאַרנאָװסקי, דער עלטסטער פֿון דער משפּחה, האָט געטאָן אױף דער נײַער שׂרפֿנדיקער ערד, איז געװען צו װאַשן די הענט בײַם שטײנערנעם װאַסערקװאַל און מאַכן אַ שהחיינו איבער דער נײַער ערד, צו װעלכער גאָט האָט אים געבראַכט. דאָקטאָר געאָרג קאַרנאָװסקי האָט אַראָפּגענומען דעם הוט פֿון קאָפּ, אַרומגענומען מיט די שװאַרצע פֿײַערדיקע אױגן די נײַע שטאָט, פֿון די גליענדיקע טורעמס אירע ביז דעם שמעלצנדיקן אַספֿאַלט, און מיט שפּיץ שוך אָנגעקלאַפּט עטלעכע מאָל אין דער ערד, װי ער װאָלט געװאָלט אױספּראָבירן איר פֿעסטקײט און שטאַנדהאַפֿטיקײט און צי ער שטײט טאַקע אױף איר מיט בײדע פֿיס. אַלײן נישט װיסנדיק פֿאַרװאָס, האָט ער פּלוצלינג געכאַפּט טערעזען זײַן װײַב בײַם אָרעם און איבערגעגאַנגען זיך מיט איר הין און צוריק, אַ זאַך, װאָס ער האָט אַ לאַנגע צײַט אױף יענער זײַט ים אױסגעמיטן לעצטנס צו טאָן. קיינער האט זיך נישט אומגעקוקט אויף אים. דער מאן מיטן אפגעדעקטן שווארצן קאפ, וואס האט געפירט א שטארק בלאנדע און שטארק העלע פרוי אונטערן ארעם. דער געדאנק אז דא דארף ער נישט מורא האבן צו ווערן באלעסטיגט פון גאסן יונגען פאר גיין מיט זיין אייגענער פרוי, ווי עס האט אזוי אפט געטראפן מיט אים דריבן, האט אים אנגעפילט מיט גרויס פרייד.

נאַ, יונגע, ענדלעך זענען מיר דאָ! האָט ער געזאָגט מיט פֿרייד, אונטערהייבנדיק שטיפֿעריש מיט דער האַנט דעם זונס אַראָפּגעלאָזטן קין. יעגאָר האָט זיך פֿאַרקרימט פֿון פֿאָטערס צעשפּילטקייט און אָפּגעקערט דעם קאָפּ. פֿוי, וואָס אַ היץ! האָט ער געברומט, ווישנדיק דעם שווייס פֿון שטערן. ער האָט קײנמאָל נישט גערן געהאַט דעם פֿאָטערס שטיפֿערײַען, װי געװײנלעך ייִנגלעך באַטראַכטן מיטליעריקע מענטשן פֿאַר אַלטע לײַט, זקנים אמתע, האָט אױך יעגאָר געהאַלטן דעם פֿאָטער פֿאַר גענוג אַלט, װעמען ייִנגלערישע שטיק פּאַסן נישט און זענען לעכערלעך. דאָס נאָך, װאָס דער פֿאָטער האָט זיך אַזױ געבחורט אַרום דער מוטער, געטולעט זי צום אָרעם און געקושט זי פֿאַר אַלעמען אין די אױגן, האָט אים גאָר אָנגעפֿילט מיט פֿאַרדרוס. ער האט עס נישט גערן געהאט צו זעהן אפילו אין שטוב, אפגערעדט שוין צווישן מענטשן. אזוי האט ער אויך נישט פארטראגן די שמחה וואס ער האט געמאכט מיט דעם נייעם לאנד וואס איז אים, יעגאר'ן, גארנישט געווען צום הארצן. שוין ביים אנקומען אין ברעג פארן לאנדן האט ער געווארפן אן אומחן אויף דעם נייעם לאנד. דער ערשטע אריינפאר פון ווייטן ווי נאר מען האט דערזעהן לאנד איז גראד געווען א גוטער,

אבער די ערד אויף וועלכע מען האט געלאנדעט האט גארנישט געהאט קיין שייכות מיט די שימערירנדיגע שפיצן פון דערווייטן, זי איז געווען ווייך פון היץ, דעמפיג, ווי א נאסע שמאטע האט זי א פאטש געטאן איבערן פנים מיט איר שווייסיגקייט, דערצו האבן זיך געוואלגערט אויף איר אלערליי אפפאל, שאלן פון באנאנעס, שטיקלעך פון ציגארן, פאפירן און צייטונגען האבן זיך אנגעטראגן און געטשעפעט זיך צו די פיס, א זאך וואס מען האט קיינמאל דריבן נישט געזען. ערגער פון דער ערד האָבן אים אויסגעזען די מענטשן, האַלב נאַקעטע האַפֿן-טרעגערס, שװאַרצע און װײַסע, האָבן געשריִען, געזידלט זיך און געשפּיגן טאַבאַק אויף דער ערד, פֿון װאָס די זיבעטע גאַל האָט זיך איבערגעקערט. טראָקטרײַבער האָבן הפֿקרדיק געװאָרפֿן משׂאות, געשטויסן יעדן, װער נאָר עס איז זײ געקומען אונטער די פֿיס. גאָר אָן רעספּעקט צו לײַטיש-אָנגעטוענע מענטשן, װי אַזעלכע לײַט האָבן דריבן. האַפן באַאַמטע אין די גרינע מונדירן זענען נאָך נישט געווען אַזוי אויסגעצירט ווי די מענטשן אין מונדירן אויף יענער זייט. דערצו האָבן זיי זיך זייער געאיילט, געיאָגט. שוין ביים פאַרשרייבן זיך האָט יעגאָר געהאַט אַן עסק מיט איינעם פון זיי. ווען דער אינספּעקטאָר אין גרינעם רעקל, וואָס ער האָט אַגב צעקנעפּלט ביים האַלדז צוליב דעם הייסן טאָג, גאָרנישט ווי פאַר אַ מענטש אין אַ מונדיר פּאַסט, האט אים אויסגעפרעגט די יארן, לאנד, נאמען און רעליגיע, האט יעגאר געוואלט אויסטיילן זיך פון פאטער און אנגעגעבן די רעליגיע פון דער מוטער. מיט דעם אויסגעזוכטן ענגליש וואס ער האט געקענט פון דער גימנאזיע און וואס ער האט אליין דערנאך געלערנט פון ביכער, האט ער פרובירט געבן צו פארשטיין דעם אינספעקטאר אז ער איז אייגנטליך א האלבעק, אן אריער, א פראטעסטאנט, ווי ער האט זיך געהאלטן. אבער דער אינספעקטאר, א צעקנעפלטער, אן איילענדיגער, א שווארצהאריגער און שווארצאויגיגער, האט אפילו זיך נישט געגעבן די מי אים אויסצוהערן, און אנשטאט ענטפערן אים אין ענגליש, האט געענטפערט אים אין דייטש, אייגנטליך מער אידיש ווי דייטש, אז נאך זיינע פאפירן איז ער קארנאווסקי פון אידישן גלויבן, און איידער מען האט זיך אומגעקוקט האט ער שוין געגעבן א קלאפ מיט א שטעמפל און אים געהייסן גיין. נעקסט! האט ער גערופן שנעל. נעקסט! די טרעגערס וואס האבן אראפגעטראגן זייערע פעק האבן אויך גארנישט פארשטאנען פון דעם ענגליש וואס הער יעגאר האט צו זיי גערעדט, פונקט אזוי האט ער זיי נישט פארשטאנען. צו דעם אלעם האט זיך א שטיקל אויסגעשפיגענע קיי גומי צוגעטשעפעט צו דער זויל פון זיין שוך, און ביי קיין פאל נישט געוואלט אפטשעפען זיך, וויפיל ער האט עס נישט געשארט מיטן פוס אויף דער ערד, און יעגאר האט געזידלט די ערד די פרעמדע

דער ערשטער וואס האט באגעגנט די קארנאווסקי משפחה ווען זיי זענען פארטיג געווארן מיט די פאפירן און רעוויזיעס איז געווען אנקל מילנער, לעי קארנאווסקי'ס ברודער, א קליינגעוואוקסיגער, אביסל א געבויגענער, אבער זייער א זשוואווער, א שטיק קוועקזילבער, איז ער גלייך צוגעלאפן צו דער שוועסטער זיינער, וואס ער האט זי נישט געזען פון מיידלווייז אן, איינגעקוקט זיך אין איר און ארומגעכאפט זי קושן. לעי'שע, לעי'שע האט ער געקוואלן, האסט מיר דערקענט? איידער לאה האט זיך נאך רעכט אנגעפרייט מיט אים, איידער זי האט אים אויסגערעכנט ווער עס איז ווער, איז ער אליין צוגעלאפן צו איינעם צום אנדערן, געשטעקט הענט און געקוסט זיך, צום ערשטן מיט דוד קארנאווסקי, דערנאך מיט דאקטאר קארנאווסקי, און צום סוף אפילו מיט טערעזע קארנאווסקי. וואָס איז דאָס, דײַן טאָכטער לעיִשע? האָט ער געפֿרעגט נאָך דעם, ווי ער האָט זיך צעקושט מיט דער פֿרעמדער פֿרוי. ניין, חאַצקל, דאָס איז אונדזער שנור, האָט לאה געזאָגט, און דאָס איז אונדזער אייניקל. מילא, אַ שנור איז אויך אַ טאָכטער, האָט אָנקל מילנער געענטפֿערט און אויסגעשטעלט אַ באַק יעגאָרן, ער זאָל זי קושן. ווי הייסטו, בויערלע? האָט ער געפֿרעגט גיך. מיר רופֿט מען דאָ הערי. אין מעלניץ בין איך געווען חאַצקל, דאָ בין איך הערי, אָנקל הערי. יעגאר האט נישט געקושט די באק וואס דאס קליינע זשוואווע אידל האט אים אויסגעשטעלט צו קושן. נישט ער האט פארשטאנען דעם גיכן אידיש זיינעם, נישט ער האט געוואלט פארשטיין דעם קאמישן לשון פון קאמישן מענטש וואס דארף זיין זיין אנקל, נאך אנקל הוגא פון יענער זייט איז דער נייער אנקל פון דער זייט געווען באזונדערס באליידיגנדיג פאר אים, א חרפה, א וויסטע איך פארשטיי ניקס, האט ער געענטפערט קאלט, נישט אנרופנדיג דעם מענטשן אנקל. אה, מ'דארף רעדן צו אים דייטש, האט זיך אנקל הערי געכאפט און צעלאכט זיך מיט גוטמוטיגן חוזק, נו מילא, נו וועט מען רעדן דייטש. ווי הייסטו מיסטער דייטש? געארג יואכימ, האט יעגאר אויסגערעכנט שטאלץ ביידע נעמען זיינע. צו לאנג פאר אמעריקע, האט אנקל הערי געענטפערט, דא האט מען אלץ ליב קורץ, גיך, נישטא קיין צייט. ווי גיך ער האט גערעדט אזוי גיך איז ער פארפארן מיט דער שעפאלעצקי זיינער וואס איז געווען איין שטיק שטויב און געהייסן דעם עולם אריינקריכן אינעווייניג נא אידן אריינקוועטשן זיך אט אזוי האט ער אונטערגעגעבן חשק ווי אינדרויסן באלייגט מיט שטויב איז די מאשינקע אינעווייניג געווען באלייגט מיט אלערליי צירקלען מאסן שרויפנציערס שליסלען און פארב שאכטלעך. יעגער האט זיך נישט געאיילט אריינצושטעקן א פוס אין דעם מושב, ער האט זיך נישט געוואלט געבן די מי צו פארלייכטערן דעם קאמישן מענטש וואס דארף זיין זיין אנקל און אריינקוועטשן זיך אין זיין פאר'מושב'טער מאשינקע. אנקל הערי האט אים אריינגעשטופט אינעווייניג מיט אזא גיכקייט ווי די סאבוועי קאנדוקטארן פלעגן אים אריינשטופן אין די פארטאגן אין געדיכטן סאבוועי ווען ער פלעגט אין די יונגע יארן איילן זיך צו די ארבעט. דאס זענען מיינע כלים האט ער געזאגט ווייזענדיג אויף די זאכן אינעווייניג, איך בין דא א בילדער, לאה, דארפסט וויסן א בויער אויפן מעלניצער לשון, איך בוי הייזער, צווארף הייזער, אמאל ווארפן די הייזער מיך ווי עס מאכט זיך. פון דער מינוט אן וואס אנקל הערי האט אנגעלאזט די מאשינקע האט ער נישט אויפגעהערט רעדן, רעדן גיך אין א געמיש פון מעלניצער אידיש, ענגליש, און פון אלערליי פוילישע, רוסישע און דייטשישע ווערטער. לאה האָט אים געמוסרט פֿאַר די עטלעכע צענדליק יאָר, וואָס זי האָט אים נישט נאָר נישט געזען, נאָר אַפֿילו קיין בריוו קיין מאָל פֿון אים נישט געקראָגן. זי האָט נישט פֿאַרשטאַנען, ווי אַזוי האָט דאָס אַ לײַבלעכער ברודער געקענט זיך אַזוי פֿאַרפֿרעמדן פֿון אַ שוועסטער. אַזוי האָט זי אויך נישט פֿאַרשטאַנען, וווּ עס איז אַהינגעקומען דעם ברודערס געוווּקסיקייט. זי האָט אים געדענקט פֿאַר אַ געוווּקסיקן, ווען ער איז אַוועק פֿון דער היים. איצט איז ער געווען קליין, אײַנגעשרומפּן. אין זײַן אַלטקייט האָט זי אויך דערזען איר אַלטקייט. אײַ, חזקל, חזקל, כ'דערקען דיך נישט! קיינמאָל קיין פֿאָטאָגראַפֿיע נישט געשיקט, אויף קיין בריוו נישט געענטפֿערט, האָט זי אים געמוסרט. קיין צײַט נישט געהאַט, לאהשע, קיינמאָל קיין צײַט נישט געהאַט, האָט חזקל, וואָס רופֿט זיך דאָ הערי, געענטפֿערט, צויאָגנדיק זיך מיט זײַן אָנגעשטאָפּטער ווי גיכער ער האָט געטריבן, אַזוי גיכער האָט ער גערעדט. אויסדערציילט אויף שנעל וועגן די שיינע צענדליקער יאָרן פֿון זײַן לעבן, פֿון טאָג, וואָס ער איז אַוועק פֿון מעלניץ כּדי נישט צו דינען פֿאָני גנבֿ, ביז אַריבערגעקומען אַהער, ביז חתונה האָבן, אויפֿציִען קינדער, חתונה מאַכן קינדער, דערלעבן אייניקלעך. וואָס איז ער שוין נישט געווען פֿון דער צײַט? אנגעהויבן די ערשטע גרינע יארן מיט שמירן ווענט פאר בעלי בתים, האט ער דערנאך גענומען גיין פאר זיך און דינגען מענטשן וואס האבן געשמירט פאר אים. פון שמירן הייזער איז ער איבערגעגאנגען מיט דער צייט צו בויען הייזער, פונאנדערווארפן הייזער. שפעטער האט ער גענומען קויפן פלעצער, רייך געווארן. אין דער מלחמה איז ער שוין געווען געהאט אזוי ארויפגעשפרונגען אז מען וואלט אים נישט אפגעקויפט פאר שיינע הונדערטער טויזנטער. ביים קראך האט ער אלס פארלארן ביז א פעני און געגרייט זיך צוריק שמירן ווענט, אבער גאט האט געהאלפן, דאס רעדל האט זיך איבערגעדרייט און איצט בויט מען ווידער, מען ווארפט, מען ווערט געווארפן און מען מאכט א לעבן. פון זיך איז ער איבערגעגאנגען צו די קינדער, צו די אייניקלעך, פון זיי איז ער איבערגעלאפן צו דער שוועסטער אויספרעגן זיך וועגן איר לעבן, אבער איידער זי האט רעכט באוויזן צו ענטפערן אויף איין פראגע, האט ער שוין אנגעווארפן א צווייטע, א דריטע, ווי גיך און פרייליך ער האט גערעדט, אזוי גיך און פרייליך האט ער אויסגעהערט רעדן, אז קיין זאך איז קיין שמעק טאבאק נישט ווערט, אז מען דארף נישט זארגן, ווייל אזוי גייט עס אין לעבן, ארויף און אראפ, אראפ און ארויף, זאל מען קוקן אויף אים. ער איז שוין געווען אָרעם און רײַך, געגאַנגען צו פֿוס, געטריבן טײַערע מאַשינען, פֿאַרקויפֿט זיי, געקויפֿט אַנדערע, און איצט, אַז מע טרײַבט אַן עלטערע קאַטערינקע, איז אויך קיין בייז נישט, אַבי מע לעבט. צווישן איין געשיכטע און דער אַנדערער האָט ער אויך נישט פֿאַרגעסן אויסצורעכענען די גאַסן, דורך וועלכע מען איז דורכגעפֿאָרן, צו באַרימען זיך מיט אַלע גרויסע הײַזער, געשעפֿטן, בריקן, דענקמעלער און פּלעצער פֿון זײַן ניו-יאָרק. איר מיינט אז דאס אלץ וואס איר זעט איז אלעמאל אזוי געווען? האט ער געפרעגט ביי דעם אנגעשטאפטן עולם מיט דער מאשין. ניין, קינדערלעך. ווען איך בין אנגעקומען א גרינער, איז א העלפט דערפון נישט געווען. אלץ שפעטער אויפגעבויט געווארן. א שטעטעלע ניו יארק, הא? אנקל העריס אויגן האבן געלויכטן מיט פרייד, קוקנדיג אויף דער צעוואקסענער שטאט, אויף זיין ניו יארק, וואס איז אויסגעוואקסן פאר אים אין די אויגן. ער איז געווען גליקליך נישט נאר מיט די אייגענע הייזער וואס ער האט אמאל געבויט, נאר אויך מיט פרעמדע הייזער. זעהסט די בריק בויעלע, האט ער געזאגט שטורכענדיג מיט איין האנט אין יעגאר'ס זייט, און פירנדיג מיט דער צווייטער דאס רעדל פון דער מאשין, דאס האט מען אויפגעבויט ווען איך בין אהער געקומען. שוין איינמאל א בריק, גיב א קוק. יעגאר האט נישט געוואלט אומקוקן זיך אויף דער בריק, ווי ער האט זיך נישט געוואלט אנטציקן פון די גרויסע הייזער און גאסן, כאטש די געגנט איז שוין געווען רייך און ברייט און נישט מער אנגעווארפן און שמוציג ווי ביים האפן, האט ער אלץ נישט געקענט פטור ווערן פון דעם ערשטן געפיל פון פאראכטונג צו דער נייער שטאט. עס איז שוין געווען זיין טבע, אז ווען א ביטערקייט צו עפעס איז אים באפאלן, צו פארשטארקן אט די ביטערקייט אין זיך, צו קולטיווירן זי אין זיך וואס מער און מער, צום פארדרוס פון אנדערע, פון זיך אליין. שוין דאס אליין, וואס אט דער קאמישער און בארעדעוודיגער אנקל הערי, וועמען ער האט ביי קיין פאל פאר קיין אנקל נישט געוואלט האבן, האט די שטאט אזוי געלויבט, נישט אויפהערנדיג רעדן פון איר,

דאָקטער קאַרנאָווסקי דאַרף זען, אַז דער גוטמוטיקער אָנקל הײבט אָן זיך באַאומרויִקן פֿון יעגאָרס שטעכערײַען, און ער האָט שטילערהײט אַ צי געטאָן דעם זון בײַם אַרבל, אַ צײכן, ער זאָל זיך בעסער באַנעמען. יעגאָר האָט זיך אַ וואָרף געטאָן. וואָס איז לאָס? האָט ער געפֿרעגט הויך, כאָטש ער האָט געזען, אַז דער פֿאָטער וויל נישט, מע זאָל זען זײַנע אָנצוהערענישן. ווען אנקל הערי איז ארויס צו דער אידישער געגנט, האט יעגאר גענומען דרייען אפן מיט דער נאז, ניסן און הוסטן, כאטש ער האט עס נישט געדארפט. די גאסן באלויכטן מיט זון זענען געווען פול מיט יאטקעס, מיט גרויסע בשר כשר'ס און מיט אויסגעמאלטע הענער. אויף די פענסטער, זייער פרייליכע פארן גיין צו דער שחיטה, שולן, כשר'ע רעסטוראנען, פילם הייזער, אויסגעצירטע טהרה שטיבלעך מיט גירלאנדן פאר די טירן, פרוכט געשעפטן מיט די סחורות אויסגעלייגט אינדרויסן, תלמוד תורה'ס מיט גרויסע אידישע שילדן, היימישע בעקערייען, געזאלין סטעישאנס, בארבער'ס, מצבה קריצערייען, גרויסע געשעפטן, קליינע געשעפטן, פיציקע סטארקעס, אלץ האט זיך געמישט, געקלעפט איינס צום אנדערן, שילדלעך פון לויערס, שדכנים, רבנים, דענטיסטן, דאקטוירים, מוהלים, בר מצוה פארברייטער, דאס אלץ האט אראפגעשריגן פון יעדער טיר און פענסטער. ראדיאס האבן זיך געריסן פון אפענע פענסטער, אויף די טראטוארן פארשטעלט מיט אויטאמאבילן פון יעדן קאליר און אויסזען, מיט אלטע צעבראכענע קאטערינקעס

אויף באלקאנען, אויף פייערלייטערס, אויף גאניקעס אויף פענסטער. אומעטום האט געפלאטערט וועש אויף שטריק, אנלויפנדיגע ווינטלעך פון ים וואס זענען צוגעקומען אזוי פלוצלינג און אומגעריכט, ווי זיי זענען אנטלאפן פלוצלינג און אומגעריכט, האבן געשפילט זיך מיט ווייבערישע קאלירטע הויזן, אנפילנדיג זייערע פיס מיט ווינט, געהוידעט נאריש אראפהענגענדיגע הארבל פון מענערישע העמדער, געטשעפעט מיט ביוסט האלטערס און באד הויזן. אויף דעכער פון הייזער האבן וואסער קעסלען געשרפעט אין דער זון, אין ווינקל גאסן ביי ציגארן געשעפטן און דראגערייען זענען שווארצהאריגע און שווארצאויגיקע יונגלעך, יונגעלייט און מיידלעך, געשטאנען, גענאשט אייזקריעם, גערויכערט, געלאכט, געשטיפט און געפלוידערט. אויף די גאסן זענען יונגלעך אין העמדער, אין פארביקע סוועטערס מיט די נעמען אויסגענייט אויף די רוקנס, אן העמדער אפילו, ארומגעלאפן מיט זייערע באמס,

געפילדער, היץ, קולות, דינגענישט, טריקנדיגע וועש, מאשינען, פארביגע פרוכטן, שילדן, סיגנאלן פון מאשינען, אומפליענדיגע פאפירן, אלץ האט זיך געמישט, געדרייט, געפלאטערט אין א מישמאש פון באוועגונג, לעבן און פייערדיגע זון. דוד קארנאווסקי האט געלויכטן מיט זיינע שווארצע אויגן ווען אנקל הערי האט אפגעשטעלט די מאשין אויף א ווייל אנצונעמען געזאלין. דאס באוועגליכע, פרייליכע, פונאנדערגעווארפענע אידישקייט, פריי און אפן אונטער דער צעשטראלטער זון, האט אנגעפילט זיין הארץ מיט היימישקייט, מיט נייע האפענונגען. זע, לאה, ייִדן, אַ װעלט מיט ייִדן! האָט ער געזאָגט מיט פֿרײד, װי אײנער, װאָס בלאָנדזשעט לאַנג און דערזעט פּלוצלינג זײַן געבורטס-אָרט. קײן עין הרע נישט! האָט לאה אָפּגעשפּראָכן און פֿון אַ בײז אױג. דוד קאַרנאָװסקי האָט נישט געפֿילט די הײמישקײט װי דער פֿאָטער זײַנער. װי יעדן דײַטשן מענטש איז אים דאָס פֿרײַקײט און הפֿקרדיקײט און דער עיקר די אומאָרדענונג און הײמישקײט געװען פֿרעמד, אַ ביסל דערװידער אַפֿילו. אבער נאך די יארן פון אויסהיטן זיך מיט א ווארט, פון אויסבאהאלטן זיך מיט זיין אויסזען ווי מיט א מום, פון מורא האבן פארן אייגענעם שאטן, איז עס געווען א חיות צו זען ווי פריי און אפן מענטשן האלטן דא זייערע שווארצע קעפ, ווי פרייליך זיי רעדן, לאכן, שפאצירן, און טראגן זייערע גופים אן מורא און בושה.

ווי פריער ביים אנקומען אין האפן האט דאקטער קארנאווסקי געוואלט דערגעבן צו פילן זיין זון דעם טעם פון פרייקייט און פרייד אין דעם נייעם לאנד, מער נאך פאר זיך אליין האט ער עס געטאן פארן זון זיינעם וואס ער האט זיך אזוי געריסן פון דריבן אהער אויסצורייניגן פון אים דעם סם וואס מען האט אין זיין יונגעלשן גוף אריינגעלאזט. נו, ווי געפעלט עס דיר יונגע? האט ער געפרעגט מיט פרייד. איין גרויסע דראגונער שטראסע, האט יעגאר געענטפערט מיט פאראכטונג, ווי אן ארעסטאנט וואס פון אפזיצן צו לאנג אין תפיסה פארטראגט ער נישט מער די פרייע גאס און בענקט צוריק נאך טורמע ווענט און פארשקלאפונג, אזוי האט יעגאר נישט געקענט פארטראגן די פרייהייט און אפנקייט פון די וואס האבן געדארפט זיין שטיל און באהאלטן און פארשעמט מיט זייער לייב און לעבן, מיט זייער בלויזער עקזיסטענץ ווי ער איז עס געווען. אַנשטאָט זײַן שטאָלץ מיט די מענטשן, װי דער פֿאָטער זײַנער, האָט ער געפֿילט אַן אומװילן צו זײ, װאָס זײ טראָגן זיך אַזױ אָפֿן און פֿרײַ מיט זײער ייִדישקײט, פֿרײַ און אָפּגעדעקט. ער האָט געזען אין דעם חוצפּה, װאָס רײַסט די אױגן, אַן אומפֿאַרשעמטקײט פֿון אַ קריפּל, װאָס טראָגט זיך אַרום אָפֿן פֿאַר לײַט מיט זײַן אָפּגעדעקטן מום.

פילנדיג צו זיי פון איין זייט א געוואלדיגע פרעמדקייט, ווייל ער האט גאר קיין שייכות נישט געהאט און נישט געוואלט האבן צו די אלע רירעוודיגע לייט וואס געהערן זיך גארנישט אן מיט אים, געארג יואכים, א האלבעק פון דער מוטער'ס צד, האט ער פון די אנדערע זייט געפילט אן אומבאקוועמטקייט צוליב זייער אויסזען און אויפירונג, ווי ווען מען זעהט די שלעכטע אויפירונג פון אן אייגענעם וואס פארשאפט בושה, ער האָט זיך באַמיט צו זײַן גלײַכגילטיק צו זײ, גלײַכגילטיק און פֿאַראַכטנדיק, װי אַ פֿרעמדער און העכער איז צו נידעריקערע פֿון זיך, אָבער ער האָט עס נישט געקענט זײַן. זײ האָבן אים גערײצט, אױפֿגערעגט, װי אַן אײגענער װערט אױפֿגעקאָכט פֿון נאָענטע נבֿזהניקעס, װאָס זײער שאַנד איז זײַן שאַנד, זײער מום איז זײַן מום, אָט דאָס אַליין, וואָס אָט די מענטשן, וועלכע דאַרפֿן אים נישט אָנגיין, גייען אים אַזוי אָן, האָט נאָך מער פֿאַרשטאַרקט דעם אומווילן צו זיי און במילא, צו זיך אַליין. אַ געפֿאַלנקייט האָט אים אַרומגענומען, ווען אָנקל הערי איז פֿאַרפֿאָרן צו זיין צוויי-שטאָקיק הויז, וואָס ער האָט געהאַט שטיין ביים ברעג ים, שוין אַרומגעצוימט מיט אַ גערטנדל, באַצירט מיט באַלקאָנען און זיילן פֿון פֿראָנט און פֿאַרבויט מיט אַ הויף פֿון הינטן, פול מיט גאראזשן, לייטערס, געהילץ, ברוך, אייזן, פארב-שאכטלעך, כלים און אינסטרומענטן. דאס שיינע געשניצטע הויז ביים סאמע ברעג ים האט גארנישט קיין שייכות געהאט מיט די טומלדיגע גאסן ארום, האט אויסגעזען פרעמד, איבערראשנד, און נישט אריינגעפאסט צום רומל, נישט צו דער שכנישער געגנט, נישט צום אנקל הערי מיט די פארקאשעטע העמדארבל איבער זיינע האריגע הענט, נישט צו זיין פארמושב'טן מאשין. אָט דאָס איז מײַן הײַזקע! אָפּגעשפּאָרט פֿון די גוטע יאָרן, האָט אָנקל הערי געזאָגט מיט שטאָלץ און געגעבן סיגנאַל פֿאַר דעם הױזגעזינד מע זאָל װיסן, אַז ער איז אָנגעקומען. כאָטש די אָרדענונג איז דאָ נישט געװען אַזאַ פּינקטלעכע, האָט אי דאָס הױז, אי דאָס גערטנדל, אי דער גאַראַזש שטאַרק דערמאָנט יעגאָרן אָן זײער אײגן הױז דריבן, װען זײ האָבן נאָך דעם אױטאָמאָביל געהאַט, ווען קארל דער דינער פלעגט זיצן אין גאראזש מיט אים און דערציילן אים מעשה'ס, און ווען אנקל הוגא פלעגט קומען און דורכפארן זיך מיט אים אין דער מאשין, אריינטרייבנדיג מער פון הונדערט קילאמעטער א שעה. א שטארקע בענקשאפט איז אויף אים אנגעפאלן, א בענקשאפט נאך יענער צייט ווען אלץ איז נאך געווען גוט, און א געפאלנקייט וואס ער, געארג יואכים, האט מער נישט אזא היים, נאר עפעס א קאמיש אידל וואס רופט זיך אנקל הערי. פארנדיג פריער אין אנקל העריס פארמושב'טער מאשינקע דורך די געדיכטע גאסן, האט ער ערווארט צו פארפארן צו זיין היים, וואס וועט זיין איין גרויסער מיסטקאסטן, פול מיט ציבעלע און קנאבל ריחות, ווי פאר אזא אנקל שטייט אן. און כאטש ער האט פיינט געהאט דלות און ענגשאפט און מושב, האט ער אבער געוואלט עס זען,

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן אידישן ביכער-צענטער אין אמהערסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער-צענטער.